כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז יא, מיר זעמער שוין געוואויר געווארן, דער חזיר מנחם מענדל דייטש וואוינט אין מאנסי, פֿינף און צוואַנציק דאקטער פרענק, רבותי וואטשטס די קינדער, מ'האט אים ארויסגעלאזט פון תפיסה, ער גייט סטרייקן אזוי ווי משה טערנער, רבותי איך וויל ענק בעטן איין זאך, יור נאט פייטינג מי, יור פייטינג יור טשילדרען, א מענטש א חזיר, ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער די טוירד דעגרי, וויטש מינס, די שווערסטע מין רעדזשיסטערד סעקס אפענדערי וואס ס'איז דא, שווערער פון דעם איז נישט דא, ער האט מוראדיגע רעסטריקשענס, און איינער האט מיך אנגעקאלט האט אים געזעהן דאווענען מיטוואך ביינאכט מנחה מעריב אין גרויסן בית מדרש אין וויזשניץ, איך פרעג ענק רבותי זעמער אונז נארמאל און איך דארף האלטן אין איין רעדן דאס, איך וויל אייך פרעגן ווען איינער זאל האלטן אין איין זאגן אז ס'ברענט א פייער לויף אוועק, זאגט מען ביסט דאך א משוגענער יעדער ווייסט דאס א קינד פון א א צוויי דריי חדשים לויפט אוועק פון א פייער אונז זעמער אזוי צודרייט ס'ברענט א פייער מ'האט צוריק געלאזט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער א חזיר וואס האט אין איין שעה דרײַ קינדער מטמא געווען דאס אז ס'זענען נאר געקומען פאראויס צוויי איז ווייל בן ציון באבוב ער איז דארט א זיידע האט זיך מיישב געווען מיט ביג בען איז דער מחותן אויף די אנדערע זייט דאס איז דער מייזעלס האט ער זיך מייאש געווען זיי גייען נישט ארויסקומען, סאו יעצט באצאלט דער מייזעלס א פרייז, א ביטערע, עניוועי, ס'איז אזא שאנדע איך דארף זיצן און ענק ווארענען, רבותי ער וואוינט אויף פֿינף און צוואַנציק דאקטער פרענק, ער איז א חזיר א רעדזשיסטערד פעדעפייל, און מיט גרויס פראטעקציע האט אים דער בעלזער רב פון ארץ ישראל געבעטן זיינע עסקנים אז מען זאל אים ארויס נעמען, און מען האט אים ארויס געלאזט און ער איז אין מאנסי און ער דרייט זיך אין אלע גרויסע שילן. איך וואלט זייער געוואלט אז דער בעלזער רב זאל אים נעמען ביי זיך אינעם גרויסן בית מדרש וואס ער האט געבויעט דארט אינעם בית המקדש השלישי אין ירושלים, ס'איז דא אסאך טוילעטס און דארט איז דא א גרויסע מקווה, דארט זאל ער אים לאזן האבן א גוד טיים. אנבעליוועבל וואס מען טוט פאר כלל ישראל. ישראל ס'איז א שפענדל און נאך א שפענדל ענד עט די ענד אף די דעי נאך די אלע שפענדלעך גייט ברענען אזא פייער רבותי וואו זעמער אונז ווייל לכבוד שבת וויל איך ענק ווארענען דער חזיר דרייט זיך אין בתי מדרשים און אין מקווה'ס מ'דארף דאך גיין ערב שבת אין מקווה וואטש אוט פאר יור טשילדרען ס'דא א ווילדער ווי א בער א אנטעימד ענימעל דרייט זיך אין אלע גאסן דעטס אלל יו שוד בי ווערי קערפול ענד וואטש וואט יור דואינג יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת דעיס איז געווען אן עמערדזשענסי.